זאגט דער חפץ חיים ווייטער, הלכות לשון הרע כלל א', האלט מיר אין סעיף ג', כל זה וואס אונז האבן געהאט אויסגעשמועסט אין די פריערדיגע צוויי סעיפים, איז אפילו אם רק במקרה סיפר גנות חברו, עס האט זיך געמאכט, במקרה האט ער דערציילט א שאנדע פון זיין חבר, אבל אם חס ושלום הורגל בעון זה בתמידות, אזוי ווי יעדע זאך, איינמאל מען איז נישט נזהר אויף דעם, מען פאנגט אן צו רעדן, מען כאפט זיך נישט, די גרינגסטע זאך וואס, די גרינגסטע אבר וואס ריקט זיך ביי די מענטש, אויסער די מחשבה, איז די מויל. אז מען דארף זיך נישט צופיל אנשטרענגען, און אויב מען איז נישט נזהר פאנגט עס אן צו גיין מער און מער, און אז מען געוויינט זיך איין ווערט מען מער און מער איינגעגעסן אין די ענין, כמו אלו שרגילים תמיד לישב ולספר. דאס איז עס, מען קומט אריין אין בית מדרש, מען זעט זיי, זיי זיצן דארטן אויף זייער פלאץ און זיי רעדן און רעדן און רעדן, אייביג טרעפט מען פרישע מעשות אויף פרישע מענטשן ביי זיי, זיי דערציילן כך וכך מעשה פלוני, כך וכך עשו אבותיו, סא ווייסט מען שוין זכות אבות אויך אויך פון דעם און פון יענעם פונקטליך די שווער מיטן זיידן פון אלע זייטן, כך וכך שמעתי עליו, כ'האב פונקט געהערט פון יענעם ער מאכט זיכער אז וואס ער האט געהערט דארף יעדער איינער אויך הערן, און והוא דברים של גנות, פארשטייט זיך געווענליך איז דברים של גנות ווייל אויב ס'וואלט געווען עפעס א פשוטע זאך, א זאך וואס מען קען אויסלויבן יענעם, וואלט ער דאך אוודאי נישט געווען פארנומען דאס צו דערציילן. אנשים כאלו ווערט אנגערופן בפי חזל בעלי לשון הרע, און ועונשן הרבה יותר גדול זיי האבן סאך א גרעסערע עונש, ווייל בזדון לבם זענען זיי עובר אויף תורת השם, ונעשה זה אצלם כהפקר, עס ווערט אזוי ווי הפקר, כמו שמבואר לעיל בסוף הפתיחה, ועליהם נאמר בקבלה די פסוק אין תהילים, דוד המלך בעט פונעם אייבערשטן יכרת השם כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות, דוד המלך בעט פון די אייבערשטער זאל פארשניידן די שפתי חלקות פון די מענטשן וואס רעדן אזוי. סעיף ד', אמרו חזל, על שלש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה, אויף דריי עבירות איז דער באשעפער ער צאלט אפ אויף די וועלט, ואין לו חלק לעולם הבא, בנוסף לזה האט ער נישט קיין חלק אויף יענע וועלט, ואלו הן עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אבער זאגן חזל, דאס איז די שלש עבירות חמורות, זאלסטו וויסן ולשון הרע נגד כולן. דאס מיינט אז לשון הרע איז גאר קעגן די אלע דריי, קעגן די שלש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות און שפיכות דמים. און והביאו חזל על זה ראיה מן הכתובים. ע ופירשו הראשונים, עס איז א שטיקל נחמה פאר איינער וואס לערנט חפץ חיים, דאס מיינט אז ער פאנגט אן אביסל צו נזהר צו זיין, אזויפיל האט מען אויפגעטון אז א בעל לשון הרע איז מען שוין אוודאי נישט. דהכוונה על אלו שהורגלו בעון זה בתמידות, דווקא איינער וואס האט זיך איינגעוואוינט אין די עון פון לשון הרע בתמידות, ואין מקבלים על עצמם להישמר ממנו, מפני שנעשה הדבר אצלם כהיתר, אויף אזא איינעם גייט אן דאס וואס חזל האבן געזאגט אז לשון הרע איז ערגער ווי די שלש עבירות חמורות. דארף מען לערנען טאקע, אז מען לערנט אפילו אסאך מאל איינער וואס האט שוין אנגעפאנגען צו זען אין חפץ חיים, עס גייט דורך א טאג צוויי, א וואך צוויי, און ער זעט נאך אלץ, יעצט פאנגט ער ערשט אן צו כאפן וויפיל מאל א טאג ער רעדט לשון הרע, און ער זעט נאך אלץ אז גיב א קוק, נעכטן כ'האב נישט געכאפט, איי נעכטן כ'האב גערעדט דא, כ'האב גערעדט דארט, אבער אזוי האט מען אויפגעטון אז כאטשיג ווייסט מען שוין אז מען טוט א זאך וואס מען טאר נישט, כאטשיג ווייסט מען שוין אויף וואס מען דארף זיין נזהר, און ועל כולם א בעל לשון הרע איז מען שוין נישט, און איינמאל מען פאנגט אן צו לערנען און איינמאל מען לערנט עס, געבט דער באשעפער סייעתא דשמיא אז מען זאל זיך קענען אינגאנצן אפהיטן.